טייערע ברידער, ס'איז ערב פסח, און אונז זענען ממשיך אביסל אין די זוהר סוף פרשת בוא, וואס רעדט פון די סודות וואס מ'האט גערעדט לעצטע וואך, פון פסח מצרים, וואס מקחו מבעשור, שפעטער קומט אן נאכדעם וואס אונז האבן געלערנט אז די עיקר ענין פון די קרבן פסח איז געווען, צו צוברעכן די קליפה וואס הייסט צאן, צאן ועבד ושפחה, איז דא אוודאי צאן פון קדושה אויכעט, אבער ס'איז דא א קליפה וואס הייסט צאן, די מצרים האבן געדינט פון די מזל טלה, וואס איז די ערשטע מזל, די מזל חודש ניסן בעצם, איז כדי צו ווייזן אז אונז האבן די מזל אין דער ערד, אונז האבן דעם גאנצן צאן אין דער ערד, האט מען עס גענומען און גע'שחט'ן, דאס איז דאך די מעשה פון פסח מצרים, פון עס נעמען און פון עס שעכטן און פון עס האלטן. און יעצט אז מען האט דאס, מען האט דעם קרבן פסח, שטייט אזוי ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. דאס הייסט אז וויאזוי עסט מען עס, ס'דא א וועג, מען עסט עס צלי אש, האט מען געלערנט צלי אש ווייזט אויפן פארברענען די שריפה, שריפת החמץ, יא מען פארברענט די חמץ, אויכעט האט עפעס א שייכות מיט דעם, נאך געלערנט אז די טעם פארוואס מען פארברענט די קרבן פסח איז בעצם צו פארברענען די. די כאילו מען פארברענט די סטרא אחרא אונז פארברענען פון אונטן די אייבערשטער פארברענט עס פון אויבן באש השם נשפט די אייבערשטער פארברענט די קליפות די אייבערשטער פארברענט די רע שורש הרע אין הימל און אזוי פארברענט מען די חמץ שריפת חמץ און אזוי נאכדעם קען מען עסן וויאזוי עסט מען עס מיט מצה אזוי פירט אויס די פסוק שפעטער אז פון דעם גייט זיין א זכר יעדע יאר אין אנדערע ווערטער פשוט פשט פון דעם פרשה פון פרשת החודש הזה לכם שפעטער שטייט אז מ'מאכט פסח יעדע יאר אויכעט אין די נעקסטע פרשה אבער אין די פרשה פון משכו וקחו לכם דאס קען אפשר פארשטיין דאס אבער אין די ערשטע פרשה שטייט בפשטות אז פסח האט מען געלערנט פסח די קרבן פסח דאס פועל'ט דאס טוט אויף די יציאת מצרים בכח דעם קרבן איז מען ארויסגעגאנגען פון מצרים יא מיט דעם קרבן האט די אייבערשטער געראטעוועט די אידישע הייזער אז זאל נישט האבן קיין מכת בכורות נאך דעם גיין זיי ארויס פון מצרים יעצט אז מ'איז ארויס פון מצרים קען מען ווייזן קען מען עסן מצה קען מען עסן מצה אזוי ווי מען האט געסן מצה שוין די אכילת בשר מען עסט עס שוין עסט עס שוין כאילו בחפזון מען עסט עס שוין כאילו חלק פון די יציאה און לכבוד דעם קען מען יעדע יאר שבעת ימים מצות תאכלו קען מען עסן מצה און משבית זיין די חמץ יעדע יאר דאס איז א זכר צו דעם זעט מען אז מצה ווייזט זיכער פסח ווייזט נאך אויף די נס אז מען דארף דאך ארויסגיין אבער מצה ווייזט אזוי ווי שטייט אין די משנה מצה על שם שנגאלו מצה ווייזט שוין גלייך די גאולה מצה ווייזט דאס קען מען טון יעדע יאר אז מ'האט אויפגעטון אין גיין ארויס פון מצרים איינמאל דורך די קרבן פסח, קען מען יעדע יאר עסן מצה. שפעטער שטייט אין די נעקסטע פרשה וואס משה זאגט פאר די אידן, משכו וקחו לכם, זאגט ער אז זיי זאלן גיין אויכעט מאכן די קרבן פסח יעדע יאר. דאס הייסט, זעט מען אויס, זעט אויס אז פסח מאכט מען אויכעט יעדע יאר, דארף מען ערקענען אזוי ווי לויט וואס אונז לערנען אין אונזער דרש, אז ארויס דאס שטיקל מצרים וואס מ'דארף יא מאכן יעדע יאר, און פון דעם גלייך פרעגן די יונגעלעך, והיה כי יאמרו אליכם בניכם. מה עבודה הזאת לכם? דאס איז דאך די שאלה פון די בן הרשע. בן הרשע ווייסט אז עס איז נאך אלס דא א שטיקל אילו היה שם לא היה נגאל, ס'דא מענטשן וואס זענען נאך אין מצרים אביסל. וועגן דעם דארף מען טאקע מאכן די קרבן פסח, ווייל על כל פנים גלייך אז מ'זאגט אז ס'איז דא א זכר און די זכר איז אז מ'ווייסט נישט וואס די זכר איז, פשט אז ס'איז נישט מ'עסט בתור וואס איז יעצט, יא מצה עסט מען ווייל מ'איז ארויס פון מצרים, יעצט איז מען חירות, מצה ווייזט אויף חירות, מ'דארף זען ווי אזוי, אבער מצה ווייזט אויף חירות. אז מיר זענען נישט אין מצרים, מיר זענען נאך אלץ נישט אין מצרים, אבער פסח ווייזט אז מיר זענען ארויס פון מצרים, דאס איז שוין א שווערערע זאך, שוין טיפערע זאך, אויף דעם דארף מען מסביר זיין זבח פסח הוא להשם, אשר פסח, ס'איז א זכר אויף דעם, דאס איז טאקע די שאלה פון די רשע וואס איז נאך אלץ א שטיקל אין מצרים, דאס איז די חילוק פון די צוויי פרשיות, אלץ על פי פשט. פאר דעם פאר דעם טאקע איז דא א חילוק פון ערב פסח און פסח, ערב פסח מאכט מען קרבן פסח, מען באקט מצות אויך אבער בעצם נישט קיין חיוב צו באקן מצות ערב פסח, קען מען באקן מצות פסח אליינס, מצות קען מען באקן גלייך פריש פארן סדר ביינאכט, קרבן פסח קען מען נישט טון ביינאכט מען דארף עס טון בין הערביים פאר נאכט, דאס האט מען געלערנט לעצטע וואך דאס ווייזט אויף די זמן המנחה, מנחה איז א שווערע צייט יא ס'איז נאכמיטאג מען איז שוין מיד און אנגעמוטשעט, זמן הדין, זמן השליטה הסטרא אחרא ס'הייבט זיך שוין אן, איז דעמאלטס מאכט מען די קרבן פסח כדי צו צוברעכן דעם דין פון מנחה, צו צוברעכן די די רע. מצה עסט מען ביינאכט, ואכלו את הבשר בלילה הזה, בשר מיט מצות, צלי אש ומצות, דאס דאס עסט מען בלילה הזה, דאס עסט מען שוין ביינאכט ווען עס איז שוין זיכער בזמן הגאולה, על כל פנים קרוב צו זמן הגאולה, אפשר גאולה איז געווען בעיקר אינדערפרי, אבער על כל פנים קרוב צו שוין די זמן צייט פון די גאולה, דאס ווייזט דאס ווייזט די מצה.

וואס איז געווען וואס איז בעצם פון וואס פאר א וועלט רעדט זיך אנדערע וועג פון עס מסביר זיין אז מ'זאגט א בעקגראונד דו האסט דאך פארציילט דאך א מעשה בעל שם טוב איז געפארן דארף דאך איינער האבן א מושג פון וואס פאר א וועלט דא רעדט זיך סאיז א וועלט וואס דארט איז דא דער בעל שם טוב ער וואוינט אין א שטעטל און אזוי ווייטער יעדע מעשה מען זעט למשל אז קוקן מיט קוקן אין א מער אזוי ווי על דרך היסטאריע, היסטאריש איינער וואס וויל געבן א איבערבליק אויף מצרים, וויל מסביר זיין ווי עס איז געווען די פרעה'ס דארט און אזוי ווייטער, הייבט מען אן די ערשטע זאך די בעקגראונד, זאלסט וויסן ס'איז א מלכות מצרים, וואס זיי טוען, פון וואו זיי גייען, וואו זיי קומען, וואס זיי ס'ארבעט, וואס איז די סדרי המלוכה דארט, וואס איז די דרכי ההתנהגות זייערע, וואס זענען זייערע מנהגים, וואס איז זייער רעליגיע, און אזוי ווייטער, יא, אה, יעצט אז דו לערנסט די פרשה פון יציאת מצרים קענסטו עס פארשטיין, אין די תורה פעלט אסאך, די תורה איז עס נעמט אן אז אונז ווייסן אדער על כל פנים וויפיל אונז דארפן וויסן ווייסן אונז וועגן דעם אסאך פירושים זענען בעצם פשוט צו געבן די בעקגראונד יא צו מסביר זיין וואס איז די מעשה וואס מען לאזט אויס אלעמאל זייער זייער אינטערעסאנט אויך על פי פשט יא אלעמאל אסאך פון די ריזענס אסאך פון די חלקים וואס איז שווער צו פארשטיין וואס אונז מוטשען זיך צו פארשטיין נישט ווייל אונז פארשטייען נישט די פסוק די פסוק פארשטייען אונז אבער יעדע פסוק קומט זיך אין א געוויסע וועלט הייבט זיך עס אן אין א איך רוף א בעקגראונד דא הייבט זיך אן אין עפעס א רקע ערגעץ וואו ס'הייבט זיך אן. און אונז זענען נישט אין די וועלט פון די תורה, אונז לעבן אסאך יארן שפעטער, אונז לעבן אין אמעריקע אין שנת תשפ ג, אונז לעבן נישט אין מצרים אין שנת אלף בית אלפים ת תמ ח, איז כדי צו פארשטיין אדער דארף מען זיך אריין לייגן אין די מצב דארף מען פארשטיין מען דארף אביסל דארף ווען איינער וויל פארשטיין היסטאריש דארף ער קוקן אין א היסטערי בוק אביסל פארשטיין ווי אזוי עס האט אויסגעזעהן די וועלט דעמאלטס וואסארא קליידער האט מען אנגעטוהן כ'מיין נישט דווקא די פרטים אבער אביסל זיך אריין צו לייגן אין די מצב יא קענען זיין כאילו יצא ממצרים אה! נאכדעם וואס דו האסט די בעקגראונד בעצם רוב אריכות דארף מען נאר מאריך זיין צו מסביר זיין די בעקגראונד די רגע וואס דו האסט די בעקגראונד אה! פארשטייסטו אלעס אה וועגן דעם שטייט דאס וועגן דעם האט מען גענומען די בצק פאר דעם האט מען געמאכט עסן מצה בעצם אלעס ווערט סימפל די רגע וואס מען געבט די בעקגראונד פאר דעם באמת אפילו פרעגט שאלות אויף פארוואס עסט מען מצה פארוואס עסט מען מרור פארוואס מאכט מען טיבול בחרוסת און אזוי ווייטער דא די טאטע קוקט אויף די מינינג און ווי אזוי פארענטפערן יעדן פרט מען דארף נישט דווקא צוריק גיין צו פארענטפערן יעדע פרט הגם אפשר ר' גמליאל האלט אז מען דארף יא אונז האבן גערעדט וועגן דעם ביים שיעור אבער בעיקר די רגע וואס דו האסט די בעקגראונד פארשטייסט אה ס'איז דא א מעשה איך הייב זיך אן צו פארשטיין איך קען אפילו פארשטיין גלייך אדער ווייסט שוין וואס יעדע זאך איז מרמז די רגע וואס דו האסט די וועלט פאר דיך איז אזוי איז על פי פשט אזוי איז אין עולם הזה אין עולם ההיסטאריע איז זייער וויכטיג. און כל שכן דאס איז וויכטיג פאר די עולם האמת די עולם הפנימיות אז זיי ווילן וויסן נאר וואס אמת'דיג מיינט יציאת מצרים וואס אמת'דיג מיינט די חירות וואס אמת'דיג מיינט די גאנצע זאך מ'מאכט מצה חמץ פסח וכו' דארף מען בעצם האבן אזא פיקטשער א מושג פון דעם וועלט פון וואס ס'רעדט זיך. וואסארא וועלט איז דאס? און וועגן דעם באמת די עיקר אריכות, דאס איז באמת, איך מיין אז דאס איז באמת א זאך וואס איז ראוי פאר דעם, פאר דעם מאריך צו זיין כל אותו הלילה, יא. דאס איז אמאל א זאך וואס מענטשן ווערן צעמישט וועגן. באופן יסודי, ווען מ'איידעם, יא, מ'לערנט, אז מ'לערנט. חסידישע ספרים אז מען לערנט פנימיות'דיגע ספרים, און זיי קאכן זיך זייער אסאך, עט ליסט זיכער די חסידישע ספרים, אפשר די זוהר שוין און פריערדיגע ספרים, אבער די חסידישע ספרים זיכער קאכן זיך זייער שטארק אין ימים טובים און שבת און יעדן טאג און די מעלה פון יעדן טאג די מעלה פון יעדע זאך, די מדריגה וואסארא מוחין זענען דא אין פסח וואסארא מוחין קען מען משיג זיין וואסארא יחודים וואסארא השגות וואסארא דביקות קען מען מאכן אין מצה און מרור וכו' וכו'. די בעיה איז, און ממילא קוקט און קומט א איד, און ער, איך וויל זיך מסביר זיין, קומט א אינגערמאן, און ער זאגט, אה, שטייט אין ספרים הקדושים אז ליל הסדר איז א הייליגע נאכט, נו, וויאזוי ווערט מען אזוי הייליג, וויאזוי פליט מען ארויף ביז עולם האצילות, ביז עולם ה, איך ווייס נישט וואו, אצילות איז נאך קליין, יא, ביז די העכסטע עולם דארט, וואס דארט טוט זיך א גרויסע סוד, פה סח, ס'מרמז אויף די פה פון די בינה, וואס טוט זיך, בקיצור, וויל ער ארויפפליען. אבער דאס איז ראנג, דאס איז נישט ריכטיג פארשטאנען די קבלה, דאס איז נישט ריכטיג פארשטאנען די סוד. פארוואס? ווייל די סוד האט נישט געזאגט, און דאס איז א מיסטעיק וואס מענטשן מיינען, די סוד האט נישט געזאגט אז פסח פליעט מען ארויף אין עולם האצילות. היי, ס'איז נישט אמת. וואס די סוד האט נישט געזאגט איז דאס אמת, מען לערנט על פי קבלה, מען לערנט אין כוונות האריז"ל, מען לערנט אזוי, זעט מען אז פסח איז דא עפעס א געוויסע חידוש, עפעס א געוויסע. אויפטו אין עולם האצילות עס גייט שלא כסדר עס גייט אזוי עס פארשטייט אוואדע עס איז אלעס געוואלדיג און פון דעם בויען חסידישע ספרים מען ווייסט א גרויסע הארה מען קען זיך מקרב זיין מען קען זיך מען קען זיך נעמען מען קען פילן אלע מיני אלע מיני גוטע זאכן יא אבער דאס איז נישט וואס די קבלה איז געבויט דאס איז נישט ווי אזוי עס ארבעט ווי אזוי עס ארבעט איז פארקערט עס ארבעט אזוי די עיקר, עיקר, אין אנדערע ווערטער, איינער וויל זיין, זיין אביסל פנימי, אז איינער וויל זיין א שטיקל א מענטש מיט דעת, די עבודה איז נישט קיין עבודה פון פסח, אונז זעען די, די מאירי שרייבט אז אז ס'דא מענטשן וואס האלטן, ס'זעט אויס ביי זיי אז תלמוד תורה איז א מצוות עשה שהזמן גרמא, ער לערנט אלץ הלכות חג בחג, מ'לערנט טאקע אסאך וועגן דעם בזמן הזה. אבער תורה איז נישט קיין מצוות עשה שהזמן גרמא און תורה איז חיי עולם יא תורה איז א אייביגע זאך נאר וואס אוודאי איז דא א גרויסע מעלה פון לערנען הקורא פסוק בזמנו פון לערנען די פסוקים פון די לערנען די סוגיות פון יענע צייט ס'איז אוודאי א גרויסע ענין מ'דארף עס וויסן מקיים זיין הלכה למעשה אבער די חילוק פון א לאמיר זאגן אזוי די חילוק פון א תלמיד חכם און אן עם הארץ איז נישט די תלמיד חכם ווייסט די ענין פון מצה און פון מרור און די חילוק פון די אלע זאכן וואס מ'טוט פסח ביינאכט און אן עם הארץ טוט וואס שטייט אין סידור נישט דאס איז די חילוק די חילוק פון תלמיד חכם איז א גאנץ יאר א תלמיד חכם ער איז א מענטש וואס לעבט מיט דעת ער לעבט אין פארשטאנד פון וואס ער טוט און אפילו אין די הלכה לעוועל יא ער פארשטייט פארוואס מ'וואשט נעגל וואסער אזוי און אזוי נישט אלס איז סתם אבי. אבער דאס ווערט מען נישט אין איין נאכט, און דאס איז נישט קיין זאך בכלל פון יענע נאכט, נישט אליין זאגן, נאר אין אנדערע ווערטער איינער זאגן, פסח איז די זמן פון די תורה, די זמן פון גרויסע גרויסע מצוות, שבועות איז קבלת התורה, נו, דארף מען לערנען תורה, יא, ס'איז אמת, אפשר איז זייער שיין צו לערנען תורה שבועות, די זמן מקבל געווען די תורה, ס'איז זייער שיין צו לערנען וועגן פסח, פסח איז די זמן וואס איז געווען יציאת מצרים. אבער די מעלה, די עיקר כח וואס א תלמיד חכם האט אין פסח, וואס ער האט אין שבועות, נישט אז היינט איז שבועות, ס'איז אלס אין תורה, תורה איז א זאך פון א גאנץ יאר, ס'איז א אמת, ס'איז א פארט פון זיין נפש, פארט פון וואסארא סארט מענטש ער איז, נישט קיין פארט פון א גאנץ יאר, נישט קיין פארט פון די חידוש, די חידוש וואס איז געווען פסח, איז נישט אזוי בולט, נישט קיין ענין אז פסח איז א צייט פון תורה, פסח איז א צייט פון יציאת מצרים, א גאנץ יאר איז א צייט פון יציאת מצרים, א גאנץ יאר איז א צייט פון חירות, ס'איז אלעמאל, אויף וויפיל דו ביסט, אקעי פסח איז א צייט וואס מ'קען אנקומען צו דעם, מ'דארף רעדן וועגן דעם אביסל ווייל מ'קען אנקומען, ס'איז א דין פון אנקומען, אקעי, אבער. בעצם, דאס איז א זאך וואס איז באמת, וואס איז א זאך, און וועגן דעם באמת, און זענען וועגן דעם לעצט יאר שוין פסח, און אסאך מאל, באמת'דיגע מענטשן, באמת'דיגע טיפע מענטשן, באמת'דיגע פנימיות'דיגע מענטשן, באמת'דיגע מענטשן פון דעת, נישט אזא גרויסע, נישט אזא גרויסע רעש דעם סדר, נישט אזא גרויסע רעש דעם יום כיפור, נישט אזא גרויסע רעש דעם ראש השנה, נישט אזא גרויסע רעש דעם שריפת חמץ, ס'נישט. אוודאי איז עס, און אוודאי איז עס, ס'הייסט, ס'איז אטאמאטיש, אוודאי אז מ'ליגט, אז א מענטש איז בר ד א בר דעת, איז פסח איז א ספעציעלע סארט דעת, פסח איז א ספעציעלע סארט דביקות, א מענטש איז עוסק אין דביקות פסח, אוודאי א גוטע צייט, מ'טוט זיך אן די ווייסע קיטל, ס'איז זייער גוט, און מ'קען פארציילן די מעשות פאר די קינדער, און פרעגן די קשיות. אזוי ווי איינער וואס איז אזוי בפשטות, יא לאמיר זאגן אין אנדערע ווערטער, וואס איז א וועלט וואס אלע אונז אלע לעבן אין? וואס איז וואס איז א נארמאלער פסח? נארמאל נארמאל איינער בעל בתיש, וואס איז בעל בתיש? בעל בתיש הייסט א א מענטש איז א יונגערמאן א טאטע ער האט קינדער, דאס איז זיין לעבן א גרויסע חלק פון זיין לעבן יא ער האט נחת פון זיי ער האט צרות פון זיי, ער געבט זיי צו עסן ער לערנט זיי מיט זיי תורה ער זאגט געבט זיי זיינע הדרכות זיינע השקפות זיין חינוך, דאס איז א טאטע יא. און וואס איז אנדערש פסח ביינאכט די זעלבע זאך פסח ביינאכט איז ער א טאטע אקעי אוואדע יא איך וויל זאגן מ'קען רעדן אויף די לעוול פון חינוך אויף די בעל בתישע לעוול קומט מען זאגט דרשות פסח איז א זמן מסוגל אויף חינוך יא אוואדע איז ער מסוגל ס'גוט אבער חינוך איז נישט קיין פסח'דיגע זאך נישט אז איינער וועט זיך מוטשענען מיט זיינע קינדער וויאזוי לערן איך זיי אויס אביסל אידישקייט אביסל מענטשליכקייט זאגן אה פסח ביינאכט איז די עצה דארף זיך מאכן א גרויסע הכנה און אויב ס'וועט נישט געלונגען און אויב זיינע קינדער וועלן פונקט נישט דארט זיין מיד פסח ביינאכט וועט ער פילן זיך צעבראכן אז ער איז נישט קיין גוטע טאטע און נישט קיין האט נישט קיין נחת פון זיינע קינדער ווייל זיי האבן נישט אויסגעהערט פסח דעטס נאריש אוודאי נישט יעדער איינער פארשטייט אז ס'איז נישט אזוי יא א טאטע איז א טאטע א גאנץ יאר און יעדן טאג זיצט ער מיט די קינדער אדער יעדע וואך אדער ווען ס'איז און אוודאי פסח איז א גוטע צייט געוואלד אויב ס'געלונגט ס'איז דאך געמאכט פאר דעם אז מ'זיצט ביים סדר און מ'שמועסט און מ'האט קשיות און תירוצים און מ'געט קוקיס און און קליות ואגוזים, ס'איז זייער געשמאק, ס'איז א צייט וואס ער האט נחת פון זיינע קינדער, אוודאי, איך זאג נישט אז ס'איז נישט קיין גוטע צייט פאר דאס, אבער ס'איז נישט די צייט פון דעם, יא, מ'מוז זיך נישט טועה זיין, פסח איז נישט די צייט פון אנהייבן מחנך זיין די קינדער, נישט די צייט פון אנהייבן והגדת לבנך זאגן וואס וואס ס'מיינט פון וואו ס'קומט, ס'איז א צייט, א צייט אזוי ווי אלע אנדערע צייטן, אויב איינער טוט עס א גאנץ יאר, פסח וועט זיין נאך בעסער, ער וועט זאגן די קנייטש פון פסח, ער וועט האבן די חיות פון פסח מיט די בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך מיט די גאנצע שול מיט אלעס וואס די קינדער לערנען אין חדר מיט אלעס וואס די טאטע האט געלערנט אין חדר ס'איז געוואלדיג ס'איז אוודאי טאקע געוואלדיג אבער ס'איז נישט די זאך די הגדרה פון פסח איז נישט די צייט וואס מ'איז מחנך די קינדער די צייט וואס מ'ענטפערט די קינדער'ס קשיות איינער וואס ענטפערט נישט די קינדער'ס קשיות א גאנץ יאר גייען זיי נישט פרעגן קיין קשיות פסח יא ער גייט נישט האבן צו וועם צו רעדן אז ער טוט עס א גאנץ יאר אז ער איז אזא מענטש און יעדע איינער איז אזא ער איז א טאטע, פסח איז א גוטע צייט צו זיין א טאטע, עס איז א בעסערע סארט טאטע, עס איז אביסל מער געשמאק, עס האט אויך די אייגענע נסיונות, די אייגענע פראבלעמען, אקעי דאס דאס איז דאס איז דאס איז פסח, אזוי אזוי פארשטייט מען בעל בתיש אין בעל בתיש לעוועל איז זייער גרינג צו פארשטיין, איך האף אז יעדע איינער פארשטייט אז עס איז אביסל נאריש די. די גאנצע שמועס אז פסח איז א צייט פון חינוך, א גאנץ יאר איז א צייט פון חינוך, פסח איז איינע פון די צייטן פון חינוך, און און די חילוק פון פסח און א גאנץ יאר איז אטאמאטיש, דא דארף מען נישט ארבעטן, דארף נישט ארבעטן, יא מען קען זיך צוגרייטן א מעשה, מען קען זיך צוגרייטן א משל, מען קען זיך צוגרייטן א תורה צו זאגן, אבער מען דארף דאך נישט ארבעטן צו זען צו ווערן א טאטע וואס לערנט אויס פאר זיינע קינדער פסח, דאס דארף מען ארבעטן א גאנץ יאר, ארבעט איז ארבעט, פון די פרי ביז ביינאכט, פון פון זונטאג ביז שבת, ארבעט א גאנץ יאר. און פסח איז ער איז א גוטע פארט פון די ארבעט א געשמאקע פארט וואס איז מאנען אויב איינער ליגט אויב איינער איז א טאטע ס'איז דא צייט וואס ער מוטשעט זיך מער א גאנץ וואך דארף ער ארבעטן צו זען צו צאלן פאר די חדר און אזוי ווייטער און פסח איז מער א צייט וואס איז ברואיג און ער שעפט נחת און ער פארציילט במנוחה בשמחה דאס איז דאס איז די ווארט. און אזוי ווי ס'איז אין בעל בתיש אין חינוך, דאס איז נישט בעל בתיש, דאס איז אידישקייט, א מצוה, אזוי איז אין, אזוי איז אין העכער, אזוי איז אין מוחין, אזוי איז אין אין דביקות, אזוי איז אין די אלע זאכן. פסח איז א זמן פון דביקות, פסח איז א זמן פון התקרבות, פסח איז א זמן פון תשובה, יא, ס'איז. אבער מ, ס'איז נישט קיין צייט וואס מ, מיטאמאל גייט מען ווערן א א איד, מיטאמאל גייט מען, גייט ער ווערן, גייט ער פילן אורות, וואס א, וויאזוי גייט ער פילן אורות? אה, אז דו וואוינסט יעדן טאג מיט אורות, דו שטייסט אויף אינדערפרי, איז דא שחרית יעדן טאג, ס'איז דא טלית, האסט. טלית און תפילין, ס'איז דא תורה, ס'איז דא תפילה, ס'איז דא עפעס א קרעכץ וואס ער מאכט דארט נאכמיטאג, ער דערמאנט זיך ווי ער איז אויף די וועלט. איז פסח איז א געשמאקע צייט פון דעם, אוודאי ס'איז א געשמאקע צייט און מ'קען אויב מ'ליגט אין דעם וועלט, דעמאלטס קען מען אריינגיין אין די אלע ספרים וואס זענען מענטשן וואס זענען געלעגן אין דעם, וואס האבן מגדיר געווען פאר זיך, וואס האבן ארטיקולעירט פאר זיך, וואס טאקע, וואס אייגענטליך איז בעצם דער חילוק, דער חידוש פון פסח ביחס צו סוכות, ביחס צו ערב פסח, יעדער חילוק וואס אונז לערנען, מיר האבן געלערנט וואס איז דער חילוק פון פסח, פון מצה, וכו' וכו'. אבער דער עיקר חידוש, די עיקר זאך וואס באמת איז אינטערעסאנט איז די הקדמה, די עיקר זאך איז צו לעבן אין אזא וועלט. דאס איז די עיקר זאך, יא די עיקר אינטערעסאנטע זאך אין חסידישע ספרים שטייט אז פסח איז געוואלדיג, ניין חסידישע ספרים שטייט חסידות איז געוואלדיג, חסידישע ספרים שטייט אז חסידישע ספרים זענען געוואלדיג, אז ס'איז דא אזא אזא דרך החיים, ס'איז דא אזא וועג פון לעבן פון פון פנימיות המחשבה, ס'איז דא אזא וועג פון לעבן וואס איז קיינער דארף נישט וויסן פון דעם, וואס קיינער דארף נישט זען וועגן דעם, ס'איז נישט קיין חילוק וועלכע הוט מען גייט, נישט קיין חילוק וועלכע מנהג מען מאכט, נישט קיין חילוק גארנישט וואו מען איז. ס'איז דא א אזא דרך, ס'איז דא אזא דרך, ס'איז דא א, ס'איז דא אזא אמת, ס'איז דא אזא וועג פון נוצן די קאפ, פון נוצן די הארץ, פון זיין קאנעקטעד מיט עפעס, דאס איז דאס איז וואס זיי זענען וועגן. פסח זאגט ער אז מ'זאל עס טון פסח, און סוכות זאגט ער אז מ'זאל עס טון סוכות, און ס'איז אפילו דא א חידוש, ס'איז דא א מעלה פון פסח און פון סוכות און וכו' וכו'. אבער דאס איז נישט וואס ס'איז. דאס איז דאס איז דאס איז נאמבער וואן. די זעלבע זאך קבלה, וואס איז קבלה? קבלה איז צו מסביר זיין בדרך הדעת, בדרך השכל, פאר משכילים יזהירו, פאר לעכטיגע שכל צו מסביר זיין וואס בעצם איז די מעשה, וואס גייט פאר אין די, ווען מען פארשטייט עס אויף א לעוועל וואס איז וואס איז נצחיות'דיג, אויף א לעוועל וואס איז מהות'דיג, וואס איז בעצם, ס'איז נישט סתם א מעשה'לע וואס איז געשען. אבער די עיקר זאך פון דעם איז נישט צו זאגן אז פסח איז אזוי הייליג, אז פסח איז חמץ איז מרמז אויף סטרא אחרא און מצה איז מרמז אויף די שכינה און וועגן דעם איז פסח אזוי הייליג, ניין. פסח איז הייליג ווייל ווייל פסח איז הייליג, ס'אנדערש ווי א גאנץ יאר. אבער די שכינה איז הייליג ווייל ס'איז שכינה. און סטרא אחרא איז שלעכט, די יצר הרע איז שלעכט ווייל עס איז שלעכט א גאנץ יאר, עס איז נישט געווארן מער שלעכט פסח, עס איז נישט גארנישט געשען פסח לגבי דעם, אויב איינער איז אזא סארט איד וואס ער לעבט א גאנץ יאר מיט די שכינה, וואס ער לעבט א גאנץ יאר מיטן צוברעכן די סטרא אחרא צוברעכן די וואס אונז רופן היינט חמץ, דעמאלטס פסח האט עס זיין א געוויסע קנייטש אין דעם אפשר. און אויב נישט אויך גוט, ווייל דאס איז דאך א זאך וואס לעבט א גאנצע, דאס איז די בעקגראונד, און די עיקר די סיבה פארוואס אונז זענען ווייט פון רוב זאכן געווענליך, איז ווייל אונז לעבן נישט אין דעם בעקגראונד, אונז לעבן אין אן אנדערע וועלט, מילא די עיקר ארבעט וואס מען דארף איז בכלל נישט רעדן וועגן פסח, אויף כל עת ערלה דארף מען רעדן וועגן וואסערע וועלט ס'איז דא, וועלכע וועלט, וואסערע וועלט סארט וועלט אונז לעבן, און וואסערע סארט וועלט אונז ווילן לעבן, און וואסערע סארט וועלט איז דא, יא, כמה עולמות יש, דא מן העולם ועד העולם, איז דא איין עולם אדער צוויי עולמות? איז דא נאר בעל בתיש? אדער אויך איז דא נישט בעל בתיש, אויך איז דא געטליך, איז דא. דאס איז די שאלה, דאס איז די שאלה, די עכטע שאלה. לכם ולא לו, איז עס פאר אונז אויך, אפילו עס איז יא דא, איז עס פאר אונז? איז די געטליכע וועלט, איז די עולם המחשבה, איז די עולם החירות, איז עס פאר אונז, אדער אונז זענען משועבד, משועבדים היינו לפרעה, מ'דארף ארבעטן, מ'דארף, אה, קלאפ, מ'זאל זיך קלאפן די קארטל, און אריינקלאפן אין די ארבעט, מ'דארף אריינקלאפן די קארטל פון בית מדרש, גיין גיין אפאר מאל א טאג אין בית מדרש, גיין אפאר מאל א וואך, איך ווייס וואס, אריינקלאפן די קאפל אין קהילה, דאס איז וואס מען דארף טון, אדער עס איז דא עפעס א אנדערע זאך, דאס דאס איז די ריעל שאלה, דאס איז דאס איז די פלאץ וואס מען דארף ארבעטן, נאכדעם אז עס איז אזא וועלט, און מען קען פארשטיין אין די אין יענע וועלט, אוודאי וועט מען פארשטיין אז דארט איז דא עפעס א ספעציעלע יציאת מצרים, דארט איז דא א ספעציעלע פרעה וכו' וכו'. סאו יעצט לאמיר לאמיר צוריק גיין צום צום זוהר הקדוש וואס איז די וועלט וואס איז די וועלט וואס איז די בעקגראונד פון וואס אונז רעדן וואס איז וואס איז די מעשה פון יציאת מצרים געשעט די זוהר הייבט אן אזוי דאס איז דאס איז די שורש הענין ס'איז דא ס'איז דא עמים ס'איז דא מ'דארף זיך אנהייבן פון דור הפלגה עט ליעסט אדער פון פרשת בראשית ס'איז דא פארשידענע פעלקער און וואס איז די פשט אז ס'איז דא פארשידענע פעלקער. וואס איז די פשט אז ס'איז דא פארשידענע ס'דא וואס אידן וואס איין פאלק וואס עם ישראל זענען משועבד צו מצרים ס'דא וואס זענען נישט משועבד צו מצרים דאס איז דאך די מעשה על פי פשט יא? אבער וואס בעצם איז די בעקגראונד? די בעקגראונד על פי פשט איז איין זאך די בעקגראונד על פי סוד איז אנדערע זאך אז ס'זענען דא שבעים שרים דא שבעים שרי האומות יעדע סא יעדע אומה יעדע פאלק יעדע סאסייעטי יעדע קולטשער האט אין הימל אזוי שטייט אין ספר דניאל האט א שר, א מלאך, א מלאך וואס איז ממונה אויף דעם אויף דעם פאלק. און די שרים, די די חברה, די כוחות, די זיי טוען טוען פאר די פאלק, זיי זענען כביכול די די קען זאגן די די וועג וואס זיי זייער שפע קומט די וועג ווי זיי רעדן מיט גאט די וועג ווי זייער תפילות גייען ארויף די וועג ווי זייער שפע גייט אראפ דאס איז די שרי אומות דאס איז א זאך וואס געשעט טאטעלי אין עולם המחשבה מען רעדט פון גאנצן אין הימל אינגאנצן אין הימל ס'איז דא אומות שבעים אומות כביכול ס'איז אויך אזוי אויפן וועלט ס'איז דא אין הימל ס'איז דא די זיבעציג פארשידענע מלאכים און מלאכים איז דאך טייטש וואס איז די טייטש? טייטש אז ס'איז דא פארשידענע הגדרות, דא פארשידענע מידות, דא פארשידענע פארשידענע סארט זאכן אויף דער וועלט, דו האסט דא א פאלק וואס זיי זענען די גרעסטע מיליטערישע פאלק, וואטעווער, איך וויל נישט גיין אריין אין נעמען יעצט, זייער זייער זאך איז צו צו אלעמאל זיין די שטערקסטע אנשי מלחמה, און די גאנצע סאסייעטי איז ארגענייזד ארום אין דעם וועג און זיין די שטערקסטע איש מלחמה, ווי אזוי מ'פון קינדווייז אן איז מחנך די קינדער, אז זיי זאלן מקדיש זיין זייערע כוחות צו זיין גיבורי מלחמה, און דאס איז א געוואלדיגע שר, זיי האבן א שר אין הימל, דאס הייסט ווי קומט די איידיע פון ווי ווי האט זיך אנגעהויבן, ווי הייבט זיך אן, יא דאס איז דאך טייטש אז אלעס הייבט זיך אן אין הימל, ווי הייבט זיך עס אן, מען טראכט אריין אפאר מאל פארוואס, יא פיליזאפיע, ווי הייבט זיך עס אן, דעם זאך אז דא איז א זאך מלחמה, אז דא איז א זאך כוחות המלחמה, סוף קומט מען אן, עס הייבט זיך אן פון עפעס א מלאך, עס הייבט זיך אן פון עפעס א כח רוחני, כח מופשט, א כח שכלי. וואס ער איז די ענין פון א מלחמה די ענין פון פון זיין מוצלח מלחמה ווען ס' ווען ס'איז שורה ווען אין די וועלט מענטשן זענען כביכול וואס טייטש אז ער תחת שלטון השרים ער איז ממליך אויף זיך א די רוים יא כ'ווייס רוימישע ראמען עמפייער זיי האבן ממליך געווען אויף זיך די שר די מלאך די כח וואס הייסט מלחמה וואס הייסט מנצח זיין מלחמות וואס הייסט ער איז ממליך אויף זיך. ער רעדט מיט אים קרבנות, אפשר אויכעט, אבער אויכעט מיינט עס בפועל ממש, ער ארגאניזירט זיין סאסייעטי ארום די גאט וואס ער דינט, איז דער גאט, און ס'איז טאקע דא אזא גאט, ס'איז טאקע דא אזא כח, פון ווי קומט עס דען? ס'קומט דאך פון הימל, ס'קומט דאך פון ערגעץ. צווייטע גאט איז דער גאט פון אמעריקע, איז דער גאט פון געלט, יא. ס'איז דא אזא זאך געלט, נישט סתם, ווייל איך קען עס מסביר זיין. די. וואס מיינט אז די ס'דא א גאט ס'דא אין עולם אין עולם עליון איז דא א שר וואס הייסט די שר פון אמעריקע אפשר אפילו א גרעסערע שר און ער הייסט ממון דער שר וואס הייסט ממון אזא מלאך אזא אזא אזא כוכב אזא מלאך און ער די איידיע פון געלט געלט איז א געוואלדיגע איידיע ס'איז א וויכטיגע איידיע פאר מענטשן אבער ס'איז אן איידיע פון ווי ווי האט זיך אנגעהויבן די זאך ס'הייבט זיך אן איינער האט עס אויסגעטראפן ווער האט ווער האט געגעבן יענעם די איידיע די איידיע אליינס האט אים געגעבן די איידיע יא דער מלאך דער מלאך וואס הייסט מומן ער האט געגעבן די איידיע פון פאר די פאר די מענטשן יעצט שוין יעדער איינער דארף געלט זאג נישט אז יעדער איינער דארף געלט נישט קיין וועג ארויס אבער ס'איז דא אזא ס'דא אזא אומה ס'דא אזא אומה וואס הייסט אמעריקע און זיי האבן מחליט געווען אז זיי גייען דינען דעם גאט נישט סתם ס'הייסט וואס מיינט דינען א גאט מ'זאגט אמאל וויאזוי ווייסט מען ווער וועלכע גאט מען דינט אין א געוויסע שטאט מען גייט מען קוקט וועלכע וועלכע בנין איז די גרעסטע בנין יא די גרעסטע בנין אין א אין ירושלים אמאל יא אין א אידישע שטאט שטייט אין שולחן ערוך די בעסט די גרעסטע בנין דארף זיין די בית מדרש יא די בית מדרש אין אמאל אמאליגע שטעט אזוי יא די טשערטש די די מקום האסיפות א עבודה פון רעליגיעזע הויז דאס איז די שענסטע די גרעסטע אלע געלט אנדערע ווערטער וואס מיינט דאס אז מען ארגאניזירט אלעס וואס מען טוט הגם אז מען טוט אסאך אנדערע זאכן מען דארף גיין אין בית כסא מען דארף ארבעטן מען דארף בויען מען דארף האבן קינדער מען דארף טון אלע זאכן אבער אלעס צום סוף מען גיבט מעשרות ס'הייסט דער ריווח ווי גייט דער ריווח פון אלעס אנדערע ווערטער ארום וואס איז אלעס ארגאניזירט וואס ארגאניזירט אלעס דעם בנין, דעם בית מדרש, ווען איד, און א איד האט א ב, נאך א פרוטה ארבעט, און האט די פרוטה וואס בלייבט איבער געט ער פאר בית מדרש צו בויען א שיינע בית מדרש, אדער פאר בית המקדש, יא שקלים מען געט צו מאכן קרבנות אין בית המקדש, דאס איז, דאס איז בעצם די זאך וואס ארגענייזט, און דאס מאכט א גרויסע חילוק, ממילא א סארט ארבעט וואס איז מרח, מרחק די קדושה, א סארט ארבעט וואס דורך דעם וועט נישט זיין קיין געלט סוף, צום סוף פאר די בית מדרש טוט מען נישט, יא, און מה שאין כן די זאכן וואס יא טוהן מען יא. דאס הייסט אז מען דינט מען דינט גאט מען דינט די קדושה וואס איז אין אין אין מצרים וואס איז אין אמעריקע אין אמעריקע דינט מען געלט אנדערע ווערטער גייסט פרעגן א מענטש עס גיין מען גייט פשוט תכלית איך דארף עס נאר ווייסט שוין וואס מען איז אין אזוי פאר נאריש דארף עס נאך דאס איז א גאט יא אין אמעריקע אז איינער טוט עניטינג פרעגט מען נו וואס האסטו פון דעם ס'הייסט וואס האב איך פון דעם איך ענדזשוי עס וואסער געלט מאכסט דערפון יא אז איינער גייט אין א מוסד און גייט לערנען עפעס, מ'גייט עפענען א ישיבה, א מוסד, א אוניווערסיטי, גייט דארט עפעס לערנען, גלייך די שאלה איז, העוו טו דזשאסטיפיי, יא, מ'דארף עס מצדיק זיין, פארוואס טוסטו דאס? אין אמעריקע איז דא אז נאר איין זאך וואס קען מצדיק זיין מאכן, מ'גייט מאכן פון דעם געלט. פארשטייט זיך ס'איז דא א קשיא, נאכדעם וואס מ'גייט מאכן געלט וואס גייט מען טון? צריך עיון. אבער ס'גייט מאכן געלט, אה, ס'איז גוט פאר די עקאנעמי, דאס איז דער. די עקאנעמי דאס איז שולט אויף אלעס, דאס איז די גוטע סיבה פארוואס זיי טוען זאכן, יא, אין אנדערע ווערטער דאס איז זייער גאט, דאס איז די גאט פון אנשי אמעריקע וואס אונז אלע דינען ווייל אונז זענען תחת שלטון השר הזה, איז אמעריקע, זאך וואס מאכט געלט גייט זיין, אפילו אזוי ווי מען זאגט א ווערטל פון סאטמאר רב אז אז אידישקייט אמעריקע גייט נישט אונטערגיין ווייל ווייל ס'איז צו א גוטע ביזנעס, יא אוודאי, דאס הייסט אפילו אז איינער איז א כאילו, כאילו ער דינט די קדושה, כאילו ער לערנט אויס תורה, כאילו ער לערנט אויס אידישקייט, אין א סערטען סענס איז ער א ביזנעס, יא אמאל זאגט מען ס'איז דא אזא זאך, מען דארף עס פירן ווי א ביזנעס, און ווען מען זאגט פירן ווי א ביזנעס מיינט עס זאגן פירן שכל'דיג, יא עס מיינט צו זאגן דאס איז די ריכטיגע וועג פון פירן א זאך, די ריכטיגע וועג פון פירן א זאך איז צו פירן ווי א ביזנעס, אנדערע ווערטער דעי פארם פון געלט, דעי גאט פון געלט, דעי איידיע פון געלט, דעי זאך וואס מאכט געלט, און וואסערע סארט וועגן מאכט מען געלט, וואס איז דא א סדר, ס'איז דא א סדר וויאזוי סייעט ער עס אויף א הלכה יא מאכט געלט דורך ארגאנאזירן קאמפאניס און איז אזוי דאס ארגאנאזירט אלעס נישט נאר א קאמפאני אפילו א בית מדרש אין סוף איז א קאמפאני אקעי ס'איז א נאן פראפיט קאמפאני עס איז א קליינע חילוק עס איז א פרט אין דעם בעצם איז ער ארגאנאזירט ס'דא א געלט ס'גייט אריין געלט ס'גייט ארויס געלט מ'דארף מאכן זיכער ס'זאל נישט ארויסגיין מער ס'גייט אריין און מ'דארף מאכן זיכער אז ס'זאל וואקסן גראוט די אלע מיני מושגים די שפראך וואס אונז רעדן יא אז מ'מוז רעדן וועגן די שפראך אבער כ'וויל איך רעד אפילו מער בעיסיק פון די שפראך די זאך וואס ארגאנאזירט אמעריקע איז געלט דאס איז די גאט דאס איז זייער גאט ס'דא אזא גאט און כביכול, אויב ס'וועט קומען איינער, אויב מ'וועט איינער מצליח זיין, ס'איז טאקע אזוי, אויב איך קען א מענטש, יא, אין א מענטש איז דאך דא אלע עולמות, כביכול, אויב איך קען גיין צו א מענטש און אים מסביר זיין אז דאס איז נאריש, אז ס'איז טאקע דא א זאך פון געלט, אבער ער איז נישט דער גאט, ער איז נאר א קליינע געטשקעלע, א קליינע גאט, איינער פון די זיבעציג, ס'דא זיבעציג אזעלכע, ווייסט, שטעל דיך פאר ס'דא אנדערע, שטעל זיך פאר, איז דאך נישט מוכרח המציאות דאס, ס'איז מוכרח אז מ'דארף געלט, אבער ס'איז נישט מוכרח אז די געלט זאל זיין די גאט, יא, ס'איז נישט מוכרח המציאות. איך קען אפילו זיך מצייר זיין, סא ר' נחמן האט א מעשה פון פון די בעל תפילה וואס טרייט דאס צו מצייר זיין די מעשה, ער האט א זיין אין זיין וועג. כ'קען זיך זאגן פארוואס ווער זאגט אז געלט איז אז די נארמאלע אין אמעריקע יא די נארמאלע מענטשן א ארנטליכע אחריות'דיגע מענטש איז איינער וואס איז אן טאפ פון זיין געלט יא דאס איז די עיקר זאך וואס מ'איז אחריות'דיג מענטש א בעל הבית האט א הויז ער צאלט די מארטגעדזש ער איז נישט עפעס צופלויגן ער ווייסט דאס איז דאס איז א מענטש יא דאס איז מי מי הגיד לך אדם מה טוב, מה טוב, אין אמעריקא ענפערט מען ווער עס איז געלט אין געלט וועגן גוט, און איינער מאכט געלט ראנג, כמעט, עס איז על כל פשעים תכסה געלט, נישט קיין חילוק אויב ער מאכט עס ער גנב'עט פון א צווייטן, הייבט זיך אן א שאלה אבער באופן כללי דאס איז די הצלחה, וואס הייסט הצלחה, וואס הייסט גוט, ער מאכט גענוג געלט יא, איך קען קומען פרעגן מהיכי תיתי, נאר מען קען עס אפילו פרעגן מצד א אנדערע קליפה, יא נפשי ל, געבן וסכסכתי מצרים במצרים, איך דארף נישט פרעגן אפשר תורה איז וויכטיגער, ווייסט. קען קען דיך פרעגן ס'געווען מענטשן וואס האבן געפרעגט די קשיא יא געלט איז די וויכטיגע זאך כ'ווייס נישט אפשר לאו איז וויכטיגער טאניק פון פון יעך לאו איז וויכטיגער איז דאך געוואלדיג דאס דאך אז מענטשן האבן עס אזוי ליב מען געט דאך אזוי פיל אוועק פאר דעם אפשר דארף מען אפלאזן געלט מאכן דאס פאר די זאך פרי לאו מאכן אהבה די עיקר זאך און אהבה גייט זיין אהבה גשמית רעד איך יא אהבת בשרים דאס איז די זאך וואס יעדער איינער דארף נאכלויפן און פון דעם אנשטאטס, אין אנדערע ווערטער, אנשטאטס אז די העכסטע בנין, וואס איז די העכסטע בנין אין אמעריקע, וואו איז די גרויסע בנינים, די גרויסע זאך, די מרכז איז די בנין אפיס בילדינגס, יא, עפעס א מין מאדנע זאך, יא, די גרעסטע סקיי סקרעפערס, ממש א מגדל וראשו בשמים, וואס טוט מען דארט? גארנישט, ס'איז א אפיס בילדינג, די מערסטע בארינג זאך אין א, ס'איז א אפיס, מען שטיפט פאפירן אהער און אהין, וואטעווער, יא. ווער זאגט אז דארט דארט אויפן שפיץ בילדינג דארט זאל מען מאכן אפיס אפשר אויפן שפיץ בילדינג זאל מען זיין דארט א עפעס א פלאץ וואס מען קען זיך מורא'דיג מתענג זיין עפעס א פלאץ וואס מען קען זיך מורא'דיג ס'דא היינט אויך פלעצער וואס מען זיך מתענג יא ס'דא אבער ס'איז נישט אין די בעק פון אונטן איז דא עפעס א טעאטער איז דא עפעס א געגענט עפעס א רעסטוראנט עפעס א פלאץ ווי מען געדרייט זיך אבער ס'איז נישט די שיא אפשר דארף מען אריינגעבן נאך רוב כח דאס צו מאכן וועסט פרעגן אוודאי די געלט גייט זאגן אה ווען ווער גייט עס אויסהאלטן אוודאי מען מען וועט מאכן געלט מען וועט אבער עס גייט די מטרה גייט זיין דאס פארוואס זאל געלט דען זיין די מטרה און איינער זאגט טאר דאס נישט טון ווייל ס'מאכט נישט גענוג געלט אפשר פארקערט פארלירן געלט וואס ווער זאגט אז פארלירן געלט איז אן עבירה ווי שטייט ווי שטייט אז פארלירן געלט איז א גרויסן עבירה אה ס'גייט אויסגיין בארגן נאך מ'קען זיך אן עצה געבן פון דעם אויב מ'קען ס'איז זייער גרינג צו ווייזן מ'קען ארגאניזירן א גאנצע און ס'דא אזעלכע סאסייעטיס וואס איז ארגאניזירט אויף א אנדערע פרינציפל, זיי האבן א אנדערע גאט, א גאט פון פלעזשער, זיי זייער גאט, אמעריקע'ס גאט איז נישט פלעזשער, יא ס'איז זייער קלאר, ס'דא אזא זאך וואס הייסט פלעזשער, אמעריקע'ס גאט איז נישט פלעזשער, מ'איז זיך מוסר נפש צו מאכן געלט, וואס פארוואס מאכט דאך נישט אפילו קיין סענס, אפשר פלעזשער, און ס'דא פלעצער וואס זאגן איי ס'וועט נישט זיין קיין געלט, נו אפשר האט מען מער הנאה ווען ס'דא ווייניג געלט, העיקר אז מען ענדזשויט זיך, מען עסט, מען פרעסט, מען טוט, דאס וועט זיין א מער געשמאקע סאסייעטי, קען זיין, יא, נישט מוכרח. דאס הייסט סאם פוינט עטס וואס די קעמערעס קען זיין די גאט האט געטשוזט דא מער די מענטשן די מענטשן האבן געטשוזט די גאט איך ווייס נישט ווי ס'הייבט זיך אן אבער ס'דא פארשידענע שרים דאס דאס איך ווייס סך הכל אז דאס איז נישט יעדע איינער מיינט דאס איז זייער וויכטיג יעדע איינער מיינט לאמיר רעדן וויאזוי מ'גייט ארויס פון מצרים יעדע איינער מיינט אז זיין גאט נישט ער האט געטשוזט צו דינען דעם גאט דאס איז דאך די אמת איך דין געלט איך דארף געלט דו דארפסט אזויפיל געלט, מען קען דאך קוים איינזען, דו דארפסט אזויפיל געלט, אפשר ס'דא גאנצעטע מדינות ווי מען וואוינט אין זייער ארעם און מען האט נישט קיין געלט, נישט דא, די עקאנעמי וואקסט נישט, דארט איז מען צופרידן, ווייסט, ווער זאגט אז ס'איז אזוי וויכטיג, ווער האט דאס, ווען מען שטארבט, און מען שטארבט, און וואס? דאס מען דארף דאך, מען דארף קענען ארויסהאבן דאס, אז יעדער איינער וואוינט אין א געוויסע גלות, אין א געוויסע שר, וואס ער האט זיך ממליך געווען א גאט, ער זאגט אנכי, איך דו ביסט דער גאט, דו ביסט דער וואס מען דארף נעמען די מערסטע ערנסט, דו ביסט דער וואס מען דארף ארום דיך, ארום די זאך, יא, ארום דעם דארף מען ארגאניזירן אלעס, נישט נאר ארגאניזירן אלעס, נאר דאס איז כאילו די איינציגסטע לעגיטימע זאך, איינציגע לעגיטימע זאך צו טון איז דאס וואס די סאסייעטי זאגט אז דאס איז די גאט, דאס איז די וויכטיגע זאך, און די גאנצע זאך איז. מהיכי תיתי, עס קען זיין, עס קען זיין אז נישט. קען זיין אז מאכן געלט איז א זאך, עס קען זיין אז ניאוף איז א גרעסערע זאך, קען זיין אז זיך שיקערן איז א גרעסערע זאך, זאגסט ס'איז נישט העלטי, אקעי, און ווער זאגט אז העלטי איז א גרעסערע גאט ווי זיך זיך אינדזשויען? דארף דאך איך דאס וויסן, איך האב נישט קיין, נישט קיין מקור, ווי איז די מקור? אפשר איז דאס וויכטיגער. און יעדער איינער מיינט, קיינער כאפט נישט דאס, די ערשטע זאך ווייל מען כאפט נישט אז עס איז בכלל א גאט. און די ריזן פארוואס מען כאפט נישט אז עס איז א גאט ווייל מען לערנט נישט קבלה, מען כאפט נישט אז דאס איז איינע פון די שבעים שרים. אפשר איינע פון די גרויסע שרים, איינע פון די גרויסע שרים איז ממון, איינע פון די גרעסטע שרים. עס איז דא נאך שרים, עס איז דא טאקע אסאך מענטשן וואס פארלירן געלט וועגן זייערע תאוות, וועגן זייערע אנדערע, כבוד, כ'ווייס, אנדערע זאכן, יא, און אמאל איז געווען א זאך כבוד איז די גרעסטע זאך. כבוד איז די זאך. מ'קען גיין טון עפעס מ'וועט רעדן תהילת עולם האבן א גרויסע תהילה א גרויסע פעים דאס איז א זאך עכ"פ סאו סאו וואס איך ווייל און יעדער איינער מיינט אז וואס הייסט כבוד נאר וואס דען גייט מען א מענטש זיך א מענטש איז געמאכט אויף צו זוכן כבוד און היינט איז נישט כבוד נישט אזא גרויסע זאך מ'מיינט געלט איז מער וויכטיג ווי כבוד ווער ווער האט געמאכט די טויש מ'האט געטוישט געטער דער גאט כביכול אלהי מצרים אלהי מצרים איז נישט געווען די גאט פון געלט גאט מצרים ווער ס'געדענקט היסטאריש געווען אנדערע זאכן ער האט נישט געזוכט געלט האט געזוכט אפשר אויך כבוד האט געזוכט עפעס אזא חיי עולם הבא מ'גייט לעבן אויף נצחיות אין די פירעמידס דארט ס'איז גאנץ אנדערע זאכן ס'געווען פשוט יא אין מצרים לאמיר זאגן יא איך רעד שוין א דוגמא יא אין מצרים די אמאליגע מצרים איך רעד נישט די זוהר'ס מצרים אבער די מצרים פון די היסטאריענס דארט האבן זיי געהאלטן אז די תכלית איז די אפטער לייף יא וויאזוי מען גייט לעבן ווען מען שטארבט און מיט דאס טאקע די גרעסטע בילדינגס אין מצרים זענען קברים יא המבלי אין קברים במצרים זאגן די אידן אין מצרים איז זיכער דא קברים ס'הייסט דארט א פיראמיד וואס איז א פיראמיד וואס ווייזט וואס איז וואס איז ארום וואס איז אונזער סאסייעטי ארגאניזירט אז די קעניג נאך ער שטארבט זאל אויך האבן אלע תאוות אלע נארישקייט וואס ער האט געהאט ווען ער האט געלעבט יא דארף עס אריינלייגן אין א פיראמיד און כלומרשט ווען ער וועט שטארבן דארף ער עס דארט האבן דאס איז מצרים אינגאנצן און ס'איז נישט סתם אוודאי מ'דארף געלט און ס'דארף וואקסן און ס'דארף מ'דארף אלעס טון אבער דער גאט דאס איז דער גאט. סאו דאס איז זייער גאט, און זייער גרעסטע טאקע, זייער גרעסטע גאט איז דער גאט וואס איז ממונה אויף די נשמות נאכן שטארבן ער זאל זיי געבן זייער געלט און זייער תאוות און זייער כבוד, דאס איז דאס איז די גאט וואס מצרים דינט, און יעדער איינער דינט אזא גאט, און אונז זענען אלע אין גלות, ווייל אונז כאפן נישט בכלל דאס איז א גאט, און מ'מיינט אז עס איז פשוט א מציאות, א פאקט, רעליגיעזע אידן זיי האבן א גאט, זיי דינען עפעס, אבער גוים דינען נישט גארנישט, רייט? זיי דינען נאר דעם מציאות, עס איז א פאקט, און דאס איז נישט קיין פאקט, גארנישט איז נישט קיין פאקט, א פאקט איז אז ווען מען טאנצט אראפ פון א בילדינג פאלט מען אראפ. אבער למשל פארוואס איז דא א בילדינג איז נישט קיין פאקט. מענטשן האבן דעסיידעט צו מאכן. און ווייל מען האט געבויט אויף א געוויסע אמונה, אויף א געוויסע איידיע. ס'איז א פאקט. יא, ס'איז א פאקט אז ס'איז דא אזא איידיע. ס'איז א פאקט אז ס'איז דא אזא מלאך אין הימל וואס ברענגט די איידיע, וואס איז די איידיע. אבער ס'איז נישט קיין פאקט, און נישט מחויב. מ'מוז נישט זיין. און דאס איז דאס איז דאס איז בעצם די ערשטע סטעפ פון יציאת מצרים וואס אונז רעדן יעצט. די זוהר זאגט וואס איז די יציאת מצרים אין אנדערע ווערטער נאך פאר די יציאת מצרים התחתונה פאר די אידן האבן געפארן אויפן באן ארויס אויפן גאס דארט הייוועי אוט אוו מצרים מרעמסס סוכותה אוט פון רעמסס אויף סוכות איז מען שוין אין מדבר נישט אין מצרים דאס איז א קליינע סטעפ און ווען ווען ס'וואלט געווען נאר די סטעפ אן די ערשטע סטעפ וואלט אפילו נישט געהייסן קיין יציאת מצרים ווייל ס'וואלט אפילו נישט געשען. האבן געזאגט יא, אבער סוכות האט דאך נישט דא וואס צו טון, עס איז א מדבר. משה רבינו איז געקומען צו די אידן, ער האט זיי מסביר געווען, געוויזן, מסביר געווען, מגלה געווען, איך ווייס נישט, אז עס איז נישט מוכרח, עס איז נישט מוכרח, מען קען נעמען דעם שעפסל פון מצרים וואס יעדער איינער דינט, זיי זאגן אז אויב מען וועט עס עסן וועט די וועלט חרוב ווערן, וועט נישט מער קומען קיין, ס'דא א גאנצע סברא פארוואס מען טאר נישט עסן קיין שעפסלעך, יא, עס איז נישט סתם. מען גייט זיי אלע נעמען, מען גייט זיי שעכטן, און וואס גייט געשען? גארנישט, ווי יענער זאגט, לייטנינג דידנט סטרייק, ס'איז גארנישט געשען. ער האט זיי געוויזן, ער האט געמאכט אליינס ווייזן, יא וקחו לכם, זיך אליינס נעמען, משכו וקחו לכם, סעלע ווייסט אויס, נעמט זיך עס אליינס, יא, די זאך וואס דו מיינסט אז טאקע אן דעם גייט עס נישט, טו עס, טריי, לאמיר זעהן, לאמיר זעהן צו די וועלט וועט חורבן מאכן, פאר פיר גאנצע טעג האלט די שה ביים בעט דארטן, צוגעבינדן, און זעה צו מען איז נישט מכבד דעם געטשקע, צו די וועלט פאלט אראפ. ס'פאלט טאקע אראפ ווייל די געטשקע פאלט אראפ אבער דו פאלסט נישט אראפ דו לעבסט דאך גאנץ גוט האסט נאך א גוטן פארטי א גוטן גריל געבראטענע פלייש האט מען א סעודה דערפון. ס'איז א געוואלדיגע גילוי געווען שטעל זיך פאר, מ'דארף זיך נאר פארשטעלן אויף די זאכן וואס אונז זענען סטאק צו כאפן וואס א רעוואלוציע דאס איז, יא? מ'וועט זאגן ווייסטע וואס פאר איין פאר פיר טעג גייט מען נישט גורס זיין געלט אפשר טוט מען עס כ'ווייס נישט מ'גייט נישט גורס זיין געלט וואס איז אונזער גאט. מ'וועט נישט גורס זיין די גאנצע זאך. מ'וועט מאכן פונקט פארקערט, מ'וועט נעמען געלט, דאלערס, מ'וועט עס פארברענען אויף א פייער. דאס איז, דאס איז אטליעסט, אפילו ווייניגער. ס'איז אפילו נישט קיין גענוג גוטע שארפע משל, מ'דארף טרעפן א שארפערע משל. דאס איז וואס, דאס איז וואס משה רבינו האט אויסגעלערנט פאר די אידן צו טון. אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישט געשען דא אונטן, נישט געשען דא אין עולם הזה, וואס די בעקראונד דא איז, אז כביכול, מ'דארף וויסן וויאזוי דאס געשעט, אבער דער אייבערשטער האט דאס געטון. דער אייבערשטער איז געגאנגען צו דעם שר פון מצרים, דעם גאט, דעם, טאקע א גאט, דאס הייסט א כח רוחני, א כח עליון א כח אלוקי דעם שר וואס ער איז ממונה אויף מצרים און האט אים געגעבן א דערנידער שטייט א פסוק יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה באדמה און דעם פרעה איז נאר א נאר א זכר איז נאר א זכר ליציאת מצרים פרעה איז נאר א זכר פאר דעם וואס איז מייצג פאר דער דער גאט וואס באמת שולט אויף פרעה און זיי זענען נישט משוגע די מצרים האבן געזאגט פרעה איז א גאט. ער איז נישט אליינס א גאט, ער איז א שטיק בשר ודם, אבער ער גיבט, ער איז רעפרעזענטירט באמת א גאט, ער באזיצט א איידיע, די סיבה פארוואס ס'איז שווער צו הרג'נען פרעה, נישט ווייל פרעה איז קען מען נישט הרג'נען אלעמאל יא, א מלך איז א מלך, א בשר ודם, ער איז געמאכט פון פלייש אזוי ווי יעדער איינער, מ'גיבט אים א שטעך שטארבט ער, אזוי ווי אלע, אזוי שווער צו שטעכן, ער האט שומרים, אין אנדערע ווערטער פון ווי קומען די שומרים, פארוואס האט ער שומרים אזוי מער ווי אנדערע, נישט וועגן זיין בשר ודם, וועגן די איידיע, די געדאנק, די די די מושג פון מצרים, יא, און אלע, און פארוואס, און פארוואס איז דא די מושג פון מצרים, ווייל אלע גלייבן אין דעם, יא, אויב גאנצע עולם, אויב אלע מצרים זאלן אויפהערן צו גלייבן, מיט דעם האט ער נישט קיין שומרים, יא, פארוואס זאלן, פארוואס זאל ער היטן די קעניג, פארוואס זאל ער נישט היטן זיך אליינס, יא, א שומר, ער ארבעט אין די קעניג, איז ער זיך מוסר נפש פאר די קעניג, פארוואס זאל ער זיך מוסר, מוסר נפש פאר די קעניג, מאכט דאך נישט קיין סענס, נאר וואס איז, ס'איז א רעליגיעזע זאך כאילו, ער איז זיך מוסר נפש פאר זיין גאט, דאס הייסט ער ווייסט אז זיין מציאות בויט זיך אויף די מציאות פון די קעניג, און אז און אז ער וועט נישט זיך מוסר נפש זיין וועט ער נישט זיין זיך אויך נישט אוודאי איז ער זיך מוסר נפש דאס הייסט זיין אמונה אלעס איז געבויט אויף אמונה דאס איז די חידוש דא יא אדער אין אנדערע ווערטער אלעס איז געבויט אויף שרים עליונים אויף שכל שכלים עליונים אויף איידיעס עליונים אויף שבעים שרים די איידיע פון מצרים ווי לאנג אלע מצרים גלייבן אין דעם זיי האבן עס אין זייער קאפ זיי האבן עס אין זייער הארץ לעבט פרעה לעבט מצרים איז דא א שעבוד מצרים אויב און טאקע דאס האט משה רבינו געטון ער האט געמאסגען געמאכט א געוואלדיגע שאו יא גענומען דעם ס פאר די אידן און פאר די גוים ביידע זיי געוויזן אז זייער גאט עקזיסטירט נישט און עס האט יא עקזיסטירט מ'האט אים מ'האט אים יעצט געמאכט אויסעקזיסטירן יא מ'האט אים געוויזן אז עס איז נישט נישט מוכרח און מיט אמאל ויקם פרעה לילה און לויפט ארום אין זיינע פידזשאמעס ס'הייסט ווי זענען זיינע יועצים משרתים ווי זענען די גבאים וואס שלעפן נאך דיין קעניגליכע שטול פארשלאפן, זיי האבן געכאפט אז, שטעל זיך פאר א רבי, די גאנצע עולם הערט אויף צו גלייבן אין די קאנצעפט פון א רבי, און דאס אז ער איז די רבי, איז אויס, אין איין סעקונד איז ער אויס, יא? דאס הייסט יפקד השם על מלכי על צבא המרום במרום, אויב מען צוברעכט די צבא מרום, צוברעכט די קאנצעפט, מען צוברעכט די אמונה וואס מענטשן האבן אין דעם קאנצעפט, איז געענדיגט די גאנצע זאך, נישט דא, נישט דא גארנישט, אלעס, דאס דאס קען, און און כדי מען זאל קענען ארויסגיין פון מצרים דארף דאס קודם געשען, יא? ווייל נישט, קענסט אנטלויפן היינט, מארגן וועט מען דיך צוריק כאפן, ס'נישט קיין וועג, דינא דמלכותא דינא יא, מ'קען זיך עפעס מתגבר זיין בכח גשמי אויף פרעה, מ'קען, אבער פאר אפאר מינוט, מארגן די עולם גלייבט דאך ווייטער, וועט מען צוריק קומען, דיך נאכלויפן, וועט מען דיך כאפן, און אזוי ווייטער, נישט קיין, נאר וואס מ'דארף צוברעכן די אמונה, מ'דארף צוברעכן די, ווי ס'שטייט אין די, די מדרש ברענגט א, ברענגט א משל אז מ'וויל. צוברעכן א בית עבודה זרה מ'הרג'עט די גאט און די כומר די כהן וועט אנטלויפן יא דארף צוברעכן די געטשקע בכל אלהי מצרים אעשה שפטים מ'דארף צוברעכן די אייביש די געטשקעס אין מצרים וויאזוי צוברעכט מען דעם א גוטע שאלה וויאזוי קען א מענטש צוברעכן א גאט א מלאך א מלאך פרעגט זיך די זעלבע קשיא אויף די יצר הרע די יצר הרע איז א מלאך איך בין א מענטש וויאזוי צוברעכט מען אים ווייל ער איז א מלאך און איך בין אויך א מלאך. און איך חוץ דעם וואס איך בין א מלאך האב איך אויך שכל האב איך אויך א נשמה חוץ דעם ווען איך א מלאך בין איך נאך העכער דאס איז בעצם דער חידוש וואס זיי זאגן לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים דעם לי בני ישראל עבדים דאס די אידן זענען אני השם אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים און האט אונז ארויסגענומען פון מצרים וואס מיינט אז די גאטליכקייט האט אונז ארויסגענומען פון מצרים? וואס מיינט בכלל די אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים? וואס ער מיינט איז, אז ווען די אידן האבן געכאפט אז ממש אזוי ווי אברהם אבינו, יא, געזאגט די זון, איז די זון, איז שולט אויף די וועלט, אה, אבער ביינאכט איז די לבנה, איז ווער איז יא שולט? דאס קען א זאך וואס מען קען נישט זען א זאך וואס נאר די נשמה קען זען יא פאר דעם הייסט עס א חלק אלוקי ממעל ער קען זען ער קען דערהערן ער קען פארשטיין א גאט וואס מען קען אים נישט זען מיט די אויגן מען קען אים נישט פילן מען קען נישט רעדן מיט אים מען קען הערן מען קען טראכטן מען קען וויסן און ווען זיי האבן געכאפט דאס און במילא זענען זיי נישט קיין עבדים. און זיי באלאנגען נישט פאר דיר. פראקטיש, פראקטיש איז נאך א ענין, פראקטיש געשעט פאלאוט דאס, נאכדעם וואס מען פארשטייט דאס, נאכדעם וואס מען האט צעברעכן די, מען האט צעבראכן די שלטון פון עליון, איז פראקטיש געשעט שוין כמעט פון זיך אליינס. כמעט. נאך דא אביסל ארבעט, נישט אזוי פשוט, מען גייט דורך אין מדבר. פראקטיש געשעט שוין. אבער דאס דאס איז א דאס איז די איידיע און די איידיע איז אז וואס הייסט א איד מען זאגט אז די איד די אייבערשטער האט צובראכן מצרים אונז האבן געלערנט שטייט נישט דא אין די זוהר בפירוש אבער מען לערנט אין אריז"ל און שערי אורה אז מצרים איז בעצם געווען אזויווי א כללות פון אלע שבעים אומות אין יענע צייט און אלעמאל דארף מען מדייק זיין. אין אנדערע ווערטער, די עיקר זאך פון א איד איז וואס דארף מען פארשטיין, וואס מיינט צו זיין א איד? וואס איז דאס א איד? אונז זאגן אין אמעריקע זיי דינען די גאט פון געלט, אין ענגלאנד דינט מען די גאט פון זיין א דזשענטלמען, אין רוסלאנד דינט מען די גאט פון כח, אין איטאליע דינט מען די גאט פון לאוו, כ'ווייס נישט, פון עסן, און אזוי ווייטער. וואס פאר א גאט דינען די אידן? ווער איז אונזער גאט? וואס איז ער וואס זאגט ער וועגן איך ווייס אז סאך מענטשן גייען זאגן אונזער גאט איז די גאט פון תורה אונזער גאט איז די גאט פון מצוות אונזער גאט איז די גאט פון אונזער תורה נישט עסן מצה חמץ פסח נא נא נא נא דאס איז דאך נישט קיין לי בני ישראל עבדים וויאזוי ווייס איך וואס די עיקר זאך וואס לערנט לי בני ישראל עבדים אז א איד קען נישט זיין פארקויפט פאר א צווייטע איד אפילו פארקויפט זיך יא גייט ער ארויס ביי יובל צוויי זאכן. סך הכל נאך א מצוה, אזוי פשוט. ס'דא אסאך מצוות, אידן זענען משועבד צום אייבערשטן צו טון אסאך מצוות, איינע פון די מצוות איז שילוח עבדים. נישט אויף יעדע מצוה זאגט מען לי בני ישראל עבדים אשר הוצאתי אותם פון דעם אוזן ששמעה על הר סיני, אנכי ה' אלקיך זאל נישט קויפן קיין עבד, לי בני ישראל עבדים. נו, זיך נישט פארקויפן פאר א עבד, וואס איז א שייכות? דאס איז איינע פון די עיקר זאכן וואס עס שטייט אז מ'לערנט פון יציאת מצרים. מען ס'איז עפעס א איסור וועלכע איסור איז זיין א קנעכט פאר יענעם נישט קיין איסור ניין עס איז יא עס איז נישט קיין איסור אפשר אבער עס איז די טיף די עיקר זאך אנדערע ווערטער וואס איז א איד וואס מיינט דאס די זאגן אז גוים ס'דא זיבן זיבעציג אומות עס איז דא איין אומה אומה אחת אחת היא יונתי תמתי וואס איז די וועלכע איז זי ס'איז נישט די תורה, ס'איז נישט די מצוה, ס'איז נישט דאס. אויב מען פארשטייט תורה אזוי, איז דא וואס פארשטייען תורה אזוי, איז נאר ווייל אונז זענען אונטער א געוויסע אומה. דאס איז עובדי עבודה זרה בטהרה. ווייל אונז גלייבן, למשל איינער זאגט אז די תורה איז, אין אמעריקע וועט זאגן די תורה איז די ריכטיגע וועג פון מאכן געלט, אדער פון העפינעס ווי מען זאגט אין אמעריקע, כ'ווייס נישט. העפי לע, אמעריקען דריעם, דאס איז די ריכטיגע דריעם. דאס איז א, ס'קען זיין אפילו אמת, ס'איז א גלות השכינה. מען רעדט, ס'איז א טרענסלעישאן, מען זאגט די תורה אין די שפראך פון אמעריקע. אדער אנדערע וועגן וואס מ'קען זאגן ניין. תורה איז נאר איין זאך. אז דער אידישער גאט איז נאר, אידישע גאט איז טייטש, אידן האבן נישט קיין גאט. אידן האבן נישט קיין גאט. מען רעדט פון דעם אין אסאך אנדערע פלעצער מיין איך אין דעם שיעורים. אידן האבן נישט קיין גאט. דאס הייסט זיי האבן נישט קיין געטשקע, יא? אונז האבן א גאט, אונז האבן נישט קיין געטשקע. דאס וואס אונז רופן ביז יעצט א גאט, אלהי מצרים וכל אלהי העמים אלילים. ס'איז אלץ געטשקעס. ס'איז זייער וויכטיגע געטשקעס. געלט איז וויכטיג און לאוו איז וויכטיג און עסן איז וויכטיג. וויכטיג און סדר איז וויכטיג און זיין א מענ אלעס איז וויכטיג. אבער אידן גלייבן נישט אז גארנישט איז וויכטיג, דאס איז א איד. און ממילא איז אויך נישט, ס'קען נישט זיין א איד זאל זיין משועבד פאר אפילו פאר א צווייטע איד, וואס איז א איסור. אבער יא ער קען טאקע, ממילא איז דא הלכות, ביז זעקס יאר, ליובל, אינגלעך וויאזוי עס ארבעט פאקטיש, אבער ביסוד, במהות, איז ער נישט. איך ארבעט נישט, א איד איז איינער וואס ארבעט נישט פאר קיינעם. ער ארבייט נישט פאר קיינעם, ער איז ארויסגעגאנגען פון מצרים פון בית עבדים, נישט אויף מצרים, פון די קאנצעפט פון עבדות, פארוואס ווייל ער ווייסט יענער יענער, וואס הייסט איך ארבייט פאר יענעם, וויאזוי מאך איך וויאזוי די גרעסטע משועבד דער יענער, יענער זאגט בוי א פאר איך זאג בוי א גרויסן בנין, מאך א גרויסע ביזנעס, זייער גוט איך בין מסכים איך וויל מאכן א גרויסע ביזנעס איך דארף פרנסה איך ארבעט פאר דיך איך וויל מאכן א ביזנעס, אבער ווער איז עכט משועבד דער וואס ער רעדט זיך טאקע איין אז מען דארף דעם ביזנעס, א איד גייט גייט צו די ארבעט יעדן טאג, און מען צאלט אים ס'אלץ זייער פיינע ווארט, און דער דער בעל הבית זאגט בוי מיך א קאמפיוטער פראגראם און ער בויט אים. אבער וואס מיט וואס איז ער אויב איז מקיים לא ימכרו ממכרת ממכרת עבד עבדי הם גלייבט ער נישט אז מען דארף דעם פראגראם די וועלט וועט גארנישט פעלן אז נישט ס'וועט פעלן אבער עק וועלט די וועלט גייט נישט אויס נישט האלט נישט אויף די וועלט קיין איין קאמפיוטער פראגראם און קיין איין בילדינג אלץ האלט נישט אויף די וועלט וואס האלט אויף די וועלט איין גאט. אחד אלהינו בשמים ובארץ, יא ס'דא נאך אסאך זאכן, זענען אבות און אמהות און כ'ווייס נישט וואס, אבער דאס איז נישט אונזער גאט. אונזער גאט איז נאר איינס, אונזער גאט איז נישט זיבעציג, איז נישט דרייצן, איז נישט פערצן, איז נישט תריג מצוות, איז נישט זיבן מאד, נישט איינע פון די זאכן. אונזער גאט איז אחד אלהינו. די איין גאט. די זאך וואס איז נישט די אלע זאכן. און דאס דאס איז דאס איז א מדריגה עליונה דאס איז דאס איז דאס איז וואס מיינט צו זיין א איד דאס איז וואס ס'מיינט ארויסצוגיין פון מצרים און וועגן דעם זאגט די זוהר דא זייער שיין יעצט זאגט די זוהר דא ס'דא אסאך זאכן שאור חמץ מחמצת פארשידענע לשונות שמות וכינויים שונים וואס איז די פשט פון די אלע שמות וכינויים שונים עס דא חילוקים אפשר אין הלכה, מ'קען מדייק זיין, עס דא אפשר חילוקים אין קבלה, עס דא מקובלים וואס זאגן עס זענען דריי קליפות, אזא סארט קליפה, אזא סארט קליפה, דאס איז אויך מער, אלץ קען זיין עס איז דא אסאך קליפות, אבער עס איז אלץ די זעלבע זאך. מיר האבן געלערנט לעצטע וואך מ'דארף רעדן די ראש הקליפה און אלץ פאלט וואס ס'פאלט, אבער דאס איז די אמת די ראש, רייט? די ראש הקליפה די כלל וואס מצרים זאגט, אפילו אנדערש פון אלע שבעים אומות, איז אז ס'איז דא זאכן וואס זענען עכט, זאכן וואס זענען ריעל, זאכן וואס זענען וויכטיג וואס זענען נישט אחד אלהינו בשמים, ס'דא אזעלכע זאכן. וויאזוי הייסט עס? היינט הייסט עס שאור, מארגן הייסט ער חמץ, איבערמארגן הייסט ער מחמצת. יעדער איינער האט זיך זיין גירסא, יעדער איינער האט זיך זאכן וואס ער האט ליב. קומט פסח און ער זאגט, קיינער פון די זאכן זאלסטו נישט עסן. איך קעיר נישט ווי דו רופסט עס, איך קעיר נישט צו דו רופסט עס שאור אדער חמץ אדער מחמצת, איך קעיר נישט. ס'איז אלץ די זעלבע זאך. איטס אלל די סעים. ס'איז אלץ נישט קיין אחד אלהינו בשמים. דו ביסט נישט קיין איינע פון די זאכן.

און דו ווייסט דאס שוין, קענסטו דאס שוין ווייטער עסן חמץ. אונז מאכן א זכר, אונז מאכן א זכר, די זכר וואס אונז מאכן איז אז אונז דערמאנען זיך, און מען דערמאנט זיך טאקע, מען עסט נישט קיין חמץ, מען דרייט איבער די קאר, מען דרייט איבער די הויז, מען ווארפט אלעס ארויס, מען מאכט אן איבערקערעניש, לשם מה? על שום מה? על שום שנגאלו. על שום צו ווייזן אז אונז זענען נישט סטאק אין מצרים אונז זענען נישט סטאק אין איינע פון די שבעים אומות אונז וואוינען טאקע אין אמעריקע און אונז דינען געלט א גאנץ יאר אבער אונז גלייבן נישט אין דעם אונז זענען נישט אמת'דיג אין געלט אונז גלייבן אמת'דיג אין דער אייבערשטער אונז זיי קענען ארויסגיין אונז דערמאנען זיך יעדע יאר אז אונז קענען ארויסגיין פון דעם אם ירצה השם ארויסגיין בפועל ממש.